מיר האט איינער אמאל געזאגט שטיל, לאמיר דיר זאגן, איך און מיין ווייב זענען ביידע ניינערס, און ס'איז צרות ווי א בארג, בילס ווערן נישט באצאלט, וויכטיגע זאכן ווערן נישט קעיר גענומען, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל נעמען די זאך אין די הענט אריין. א גוטן, דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס, אונז זעמיר צוריק מיטן היינטיגן קאמפעס פאדקעסט צו שערן טיפס פון נעוויגעישן פאר יעדע סיטשועישן. ביסטו א ניינער? דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט. די וואך גיי מיר זיך באקענען פון די נאנט מיטן ניינער, טייפ ניין, פון אניאגרעם, וואס רופט זיך די פיס מעיקער. יאפ, מען האלט מיר שוין ברוך השם ביים ניינער, די לעצטע פון די אניאגרעם טייפס. און אזוי ווי דער עולם איז שוין זייער איבערגעשטרענגט פון די אלע קערעקטער טייפס וואס אונז האמיר אויסגעשמועסט ביז היינט, האמיר היינט אהערגעברענגט דעם רואיגן ניינער. ער העט טרייען אם ירצה השם צו מאכן אביסל פיס און קווייעט, ער העט שלום מאכן צווישן אלע.

און סיי איבעראל ארום זיי, זוכן זיי ס'זאל זיין שלום ושלווה. ניינערס זענען געווענליך אפטימיסטיק, האמבל, געדולדיג, ער טראסט גרינג אנדערע מענטשן, און געווענליך האט ער אזא סאלידע און רואיגע צוגאנג צו יעדע זאך, פארשטייט זיך גוט מיט אנדערע מענטשן, און ער קען זיך זייער גרינג אריינלייגן אין א צווייטנס מצב, אין א צווייטנס סיטועשאן, און ארויסהאבן און פארשטיין יענעמ'ס פערספעקטיוו. דו קענסט דעם מענטש וואס האט אזא איידעלע, זיסע שמייכל אויפן פנים, ער מאכט יעדן גוט פילן, מען קען זיך פשוט נישט צוקריגן מיט אים, ער איז שטארק מעגליך א ניינער, אבער מיש נישט אויס מיט דעם ברייטן שמייכל פונעם צווייער, אווערלי פרענדלי, וואס שיסט ליבשאפט ווי מען זאגט, ניין ניין ניין, ער האט מער אזא איידעלע, רואיגע, און צוריקגעצויגענע שמייכל, ער פארשטייט זיך מיט יעדן איינעם, ער האט נישט קיין שונאים, און ער טרייט אלעמאל שלום צו מאכן צווישן אנדערע, לאוערן די טאונס, די שטימונג, ווען די מצב איז אנגעצויגן. אויב זעהט ער אז די סיטשועישן איז טייט העט ער אריינווארפן אזא דזשאוק. ער איז דער ניינער. א ניינער האט א איידיעליסטיק בליק אויף די וועלט, וואס ס'קען זיין אפילו אביסל נאאיוו, ער האלט א אלעס איז גוט, צום סוף העט זיך אלעס אויסארבעטן און פאלן אין פלאץ. ער האלט א באמת קען זיין שלום און יעדער זאל זיך פארשטיין. מ'דארף זיך נאר אביסל מער אריינלייגן אין יענעמ'ס מצב און פארשטיין פון ווי יענער קומט. צו זיין מיט א ניינער איז זייער גוטע קאמפעני, ער קומט אריין רואיג, פעסיוו און איידל, מען קען פארברענגען מיט אים, ער האט א אפענע אויער צו אנדערע און ער מאכט זיי גוט פילן, און ער האט אן אנדערסטענדינג וויאזוי צו האבן שפראך און א ווארט צו יעדן מענטש. דער ניינער דארף אסאך מאל צוקומען צו זיין פרייוועט ספעיס, ער דארף האבן צייט אין טאג ווען קיינער שטערט אים נישט און ער לעבט רואיג פאר זיך, ער האט ליב צו לעבן מיט נעיטשור. צו קוקן און באטראכטן די רואיגע נאטירליכע וועלט און שעפן אינספירעישאן דערפון. ניינערס זענען אויך אסאך מאל ספיריטשול סיקערס, א מבקש זוכט מער רוחניות. ביז אהער סאונדט אלעס מורא'דיג, ממש נאר מעלות, רייט? אבער לאמיר זיך יעצט נעמען צו די שוואכקייטן פונעם ניינער. א ניינער קען סטראגלען מיט פוילקייט און א לעק אוו מאטיוועישאן. ס'פעלט אים די אמבישאן און דרייוו. אויפצוטוהן און גיין פאראויס אין לעבן, און דאס קומט פון דעם ווייל צו טוהן פארלאנגט זיך א געוויסע מאס פון אנשטרענגונג, ס'איז אנקאמפארטעבל, מ'דארף ארויסגיין פון די קאמפארט זאון, און די ניינער? ער וויל זיצן באקוועם אין זיין רואיגקייט און קיינער זאל אים נישט שטערן, אפילו ער אליין אויך נישט. נאך א דאונסייד פונעם ניינער, מ'קען אים גרינג ארומפושן, ווייל ער זוכט זיך נישט צו קריגן און ארומרייבן מיט מענטשן, וועט ער אסאך מאל זיך לאזן טרעטן, ער וועט שנעל אויפגעבן אויף זיין אייגענע מיינונג, אלץ א פיער, אז אפשר עט ווערן א פייט. ער וועט ענדערש צוריק בעקן, אפילו ווען ער וואלט יא געדארפט אראפ שטעלן א פיס, און ער קען זיך טרעפן אין פראבלעמס ווען ער זאגט פאר יעדעם איינעם יא יא, אם ירצה השם יא יא מ'עט עס ערלעדיגן, ווייל ער קען נישט אפזאגן, און ער טרעפט זיך צופליקט צווישן אלע זיינע קאנפערמעישאנס וואס ער האט געמאכט פאר יעדעם איינעם. און אין מער עקסטרים פעלער, ווען א ניינער פילט זיך צו איבערגעשטרענגט, ער קען נישט דיעלן מיט מצבים אין זיין לעבן, פלאגט ער זיך אויס פון די וועלט, ער קען אריינפאלן אין אזא גלייכגילטיגקייט, ס'גייט אים גארנישט אן. ווי איינער הענגט אויף א סיין אויף זיין פנים, סארי, נאובאדי איז האום. מיר האט איינער אמאל געזאגט שטיל, לאמיר דיר זאגן, איך און מיין ווייב זענען ביידע ניינערס, און ס'איז צרות ווי א בארג. בילס ווערן נישט באצאלט, וויכטיגע זאכן ווערן נישט קעיר גענומען, ס'איז נישט דא ווער זאל נעמען די זאך אין די הענט אריין. די זעלבע זאך קען אויך געשען ווען א ניינער פילט אז ער ווערט צו שטארק קאנטראלט. ס'אמת אז דער ניינער לאזט זיך גרינג ארומפושן דורך אנדערע מענטשן, אבער עט סאם פוינט אויב פילט ער אז מ'קאנטראלט אים צו שטארק, גייט ער אריין אין א סטעידזש וואס מ'רופט Passive Resistance, ער פייט צוריק, אבער נישט עקטיוו, נאר אזוי ווי איינער וואס האט ארויסגעסיינט, ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, ער רירט זיך נישט, און ער קען זיין זייער עקשנות'דיג מיט דעם Resistance. אין איין ווארט, א געזונטע ניינער האט אין זיך גענוג עמבישן צו נעמען די וויכטיגע עקשן וואס פעלט זיך אויס. און פון די אנדערע זייט איז ער א סופער קאמיוניקעיטער, האט געדולד צו באהאנדלען יעדע סארט סיטועשאן, זיי נוצן אויס זייער פון הימל געבענטשטע סקילס צו רעזאלוון אישוס, אויסארבעטן זייערע אינטערנעל ענד עקסטערנעל קאנפליקטס. א נישט געזונטע ניינער אן די אדער הענד לעבט אויף אוטא פיילעט, ער איז נישט קאנעקטעד, האט נישט קיין אינטערעסע אין צופיל זאכן, זיי גייען אריין אין זייער שעל, דארט וואו זיי שפירן זיך קאמפארטעבל און רואיג, און ווערט ווי א פיס אוו פירניטשער אין די רום, זיי קענען ווערן נאכגעלאזט. נישט אויפטוהן גארנישט ספעשל, און דאס ברענגט צו שוואכע סעלף קאנפידענס, קריטיסייזן זיך אליין, פארן זיין א גוד פאר נאטינג און א דורכפאל. מענטשן מיינען אז א טייפ ניין קען נישט זיין קיין ליעדער, ווייל ער קען נישט זיין גענוג אגרעסיוו און נעמען עקשן און זיך נישט לאזן ארומפושן, אבער ס'איז גראדע זייער אינטערסאנט אז זייער אסאך אמעריקאנער פרעזידענטס און וועלט פירער זענען אפגעשאצט געווארן אלס א עניאגרעם טייפ ניין, פאר עקזעמפל פרעזידענט קענעדי, רעיגן, בוש, אבאמא. א ניינער וואס איז אין א העלטי מצב, ער איז ענערדזשעטיק און מאטיוועיטעד און ער האט אויסטערלישע פאטענשעל ווייל ער קאנעקט די בעסטע מיט מענטשן, איז א פערפעקט בעלענס פון אלע אניאגרעם נומבערס. אונז האבן שוין אמאל געשמועסט אז ווען מען קוקט אויפן אניאגרעם לעיאוט ליגט די ניינער אויבן אזוי ווי די צוועלעווער אויף א זייגער ווייל ער פארשטייט זיך מיט יעדן און דאס איז טאקע די סיבה פארוואס אסאך ניינערס טרעפן זיך כמעט אין אלע פון די אניאגרעם נומבערס. איינער וואס איז א טייפ ניין וואס האט מיטגעהאלטן אלע אונזערע עפיסאודס ביז אהער האט מסתם געטראכט יעדע וואך אה איך בין אן איינסער איך בין א צווייער, אויסער טייפ עיט, ווייל א ניינער איז זייער גרינג זיך אריינצולייגן אין יעדע סיטועשן, ער פארשטייט יעדן פון וואו ער קומט און ער איז זייער בעלענסד מיט אלע אינגרידיענטס פון א מענטשנס פערסאנעליטי. פאר אונז גיימער רעדן דירעקט צום ניינער אזוי ווי אונז טומער יעדע וואך, אונז האמער צוויי אפשענס פאר די קומענדיגע עפיסאוד, אדער קען מען מאכן א סך הכל וויאזוי אניאגרעם טייפס פאלט אין פלאץ ווען סקומט צו ביזנעס, און וועלכע פאזישן איז גוט צו שטעלן וועלכע פון די אניאגרעם טייפס, אדער קען מען די וואך ענדיגן אניאגרעם און צוריק גיין צו אונזער געהעריגע רוטין בעק טו ביזנעס, מארקעטינג, סעילס, און אלע אנדערע טאפיקס וואס אונז האמער גערעדט ביז היינט. סאו איך בין רעדי צו הערן פון דיר. אויב ווילסטו הערן וויאזוי אניאגרעם אפעקט ביזנעס, גיי אין די קאמענט סעקשאן און שרייב נאמבער וואן. אויב האסטו שוין גענוג געהאט פון אניאגרעם און דו ווילסט צוריק גיין צו ביזנעס עז יוזשעל, גיי אין די קאמענט סעקשאן און שרייב נאמבער טו. לאמיר זען וואס דער עולם וואוט. און יעצט צו דיר מיסטער ניינער. וואס קענסטו טון צו וואקסן און ווערן א בעסערע ניינער? די דירעקשאן אוו גראוט פון א ניינער איז צו גיין אין דירעקשאן פונעם דרייער. א ניינער דארף ארבעטן צו ווערן מער עקטיוו. מער עמבישעס, מער מאוטיוועיטעד, ער דארף זיך אריינברענגען אין א מצב וואו ער פילט זיך אנגעצינדן און גרייט אויפצוטון זאכן און זיך רוקן פאראויס אין לעבן. נאמבער טו, מיסטער ניינער, אסאך מאל איז וויכטיג צו שטיין אויף די אייגענע רעכטן, דאס מיינט נישט זיין א ווילדער אדער שלעכטער מענטש, אבער זיך לאזן ארומפושן פון אנדערע, גייט דיך מאכן אפסעט פון אינעווענדיג, מיט דיין חוש פון שלום פון פיס, פיגער אויס וויאזוי שיינערהייט אפצוזאגן א צווייטן ווען דו ווילסט זאגן ניין, און זיך נאך אלץ פילן גוט און מסודר. אפענע קאמיוניקעישן און זיין אפן מיט דיינע נידס קענען בויען נאך בעסערע רילעישאנשיפס. טריי צו טשעלענדזשן דיין רוטין, דאס וואס דו ווילסט טון אלעמאל די זעלבע זאך, און טו יא זאכן וואס זענען ארויס פון די באקס. זאכן וואס גייען פארלאנגען פון דיר זאלסט דיך קענען אדזשאסטן צו נייע מצבים, נייע סיטועשאנס. דאס וועט דיר מאכן מער פלעקסיבל און מוצלח'דיג אין לעבן. אקעי מיסטער ניינער, אונז זעמיר טאקע אביסל אריינגעקראכן אין דיינע קישקעס, יעצט נעם א טיפן אטעם און רילעקס. וויאזוי זאגסטו אלעמאל? ס'וועט זיין גוט, נישט אזוי? יישר כח פארן מיטהאלטן, פארן שערן מיט דיינע חברים און פארן זיין א פארט פון די קאמפעס קאמיוניטי. דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס, צום ווידערזען אינעם קומענדיגן קאמפעס פאדקעסט אם ירצה השם.